איך האב געהערט פון א חסיד ר' שיע קארף, ער איז געווען א חסיד וואס ער האט געווען פון די חוזרים פון דעם רעבן ריי"צ אין לענינגראד נאך אין רוסלאנד בשעת דער רבי ריי"צ דער פריערדיגער רבי איז געווען און געוואוינט אין לענינגראד אין די יארן תרפ"ד ביז תרפ"ז פאר דעם מאסר פון וואס איז פארבונדן מיט י"ב תמוז איז ער איז געווען א בחור דעמאלט אין תומכי תמימים און ער איז געווען פון די חוזרים וואס פלעגן חזר'ן די מאמרים בשעת דער רבי פלעגט זאגן א מאמר פלעגן זיי זיין פון די וואס פלעגן הערן צו אויפנעמען דעם מאמר און שפעטער איבערחזר'ן דעם מאמר און דער סדר פלעגט זיין אזוי איז געווען דער סדר ביים רעבן ריי"צ ביי די רביים. פון די פריערדיגע רביים אז מען פלעגט אריין גיין צום רעבן זונטיג פלעגט מען אריין גיין צו חזרה און די וואס זענען געווען די חוזרים וואס איז געווען עטליכע מענטשן פלעגן אריין גיין אויף חזרה און מען פלעגט חזר'ן אויפן מאמר און דער רבי פלעגט מתקן זיין די עניינים וואס מ'האט געמאכט טעותים אדער געבן הסברה וואו מ'האט געדארפט געבן הסברה, דאס איז געווען דער סדר החזרה. פאסירט אמאל א סיפור הדברים איז געווען א אינטערעסאנטע מעשה, ס'איז געווען פורים תרפ"ו, איז געווען א פארברענגען פורים די סעודה, און פורים דער סדר פלעגט זיין אז דער רבי פלעגט זאגן דעם מאמר בעת הסעודה און שפעטער פלעגט נמשך ווערן דער פארברענגען, ס'איז דעמאלט געקומען צו פורים איז געקומען גרויסע חסידים, החסיד ר' איטשע דער מתמיד, החסיד ר' זלמן ר' זלמן משה האט ער געהייסן, ר' זלמן משה נעוולער, און נאך פון די גרויסע חסידים ר' מאיר שמחה, און זיי האבן אנגעהויבן פארברענגען שוין במשך'ן טאג, און כמובן א פורים האט מען געזאגט לחיים, מער ווי די הגבלות, און זיי האבן נישט באמערקט דעם זייגער, און בשעת זיי האבן א קוק געטאן איז שוין געווען שפעט, זענען אריינגעקומען צום פארברענגען האט שוין דער רבי, דער פריערדיגער רבי, געענדיגט זאגן דעם פורימ'דיגן מאמר, און ר' איטשע דער מתמיד האט גענומען וויינען. און ער האט געזאגט מען איז געקומען צום רעבן הערן חסידות און מיר האבן מיר האבן פארלארן דעם מאמר, ער האט שטארק געוויינט און דער רבי ריי"צ האט אים צוגעזאגט אז אויף מארגן וועט ער זאגן נאכאמאל דעם מאמר פאר די וואס זענען נישט געווען. אקעי וכך הוה, אויף מארגן איז ס'איז דארטן געווען אויך דער חסיד הידוע ר' שמואל לעוויטין, וואס ער איז געווען פון די פון די גדולי החסידים, און ער איז געווען אויף יחידות, און נאכדעם וואס ער האט געענדיגט זיין יחידות האט ער געזאגט דעם פריערדיגע רעבען אז נעכטן ביים פארברענגען האט דער רבי געזאגט אז ער וועט זאגן חסידות פאר די וואס זענען נישט געווען, האט דער פריערדיגע רבי געזאגט טאקע ער זאל אריינרופן נאר אט די וואס זענען נישט געווען ביים מאמר נעכטן, און ער וועט חזר'ן, ער וועט ער וועט זאגן חסידות, געקומען אריינגיין צום רעבן אין צימער, צום פריערדיגן רעבן אין צימער, זענען אריינגעגאנגען די חוזרים, איז געווען דארטן, און די וואס זענען נישט געווען ביים מאמר נעכטן זענען אריינגעגאנגען אין צימער, און דער פריערדיגער רבי האט נאכאמאל איבערגעחזרט דעם מאמר פון פורים, און האט ער דערציילט רב שיע קארף אז דער רבי האט אנגעהויבן זאגן דעם מאמר מיטן גאנצן חיות און מיט די גאנצע התלהבות ווי מען זאגט דעם מאמר, און אינמיטן. זאגן דעם מאמר איז אריין געקומען דער רש"ג ר' שמריהו גורארי' וואס איז געווען דעם רבינ'ס איידעם דעם פריערדיגן רבינ'ס איידעם און ער האט געזאגט אז עס איז געקומען א טעלעפאן פון מאסקווע ווייזט אויס ס'איז געווען פון די עניינים הכלליים וואס איז דעמאלט אין רוסלאנד דאס איז געווען די שווערע יארן פון די קאמוניסטן מען האט געדארפט דורכפירן אסאך עניינים פון כל מיני זאכן וואס איז פארבונדן מיט מיט מיט אידישקייט אין רוסלאנד, איז אריינגעגאנגען צום פריערדיגע רעבן זאגן אז ס'איז געקומען א טעלעפאן פון מאסקווע, דער רבי האט געהאלטן אינמיטן דעם מאמר, דער רבי האט מפסיק געווען און געזאגט, פון גן עדן אריין אין בלאטע. און ער האט זיך אפגעשטעלט, כמובן ער איז געגאנגען ענטפערן דעם טעלעפאן, ס'איז געווען ווייזט אויס א וויכטיגער ענין, און עס האט גענומען א משך זמן, בכלל אין יענע צייטן א טעלעפאן איז געווען א גאנצע עבודה, עס האט גענומען א גאנצע צייט וויפיל מען האט געדארפט מאכן דעם טעלעפאן, ער איז ארויס און ער האט געטון, דורכגעטון וואס מען האט געדארפט דורכטון, דערווייל זענען די חסידים געבליבן ווארטן אין צימער, און שפעטער איז דער רבי צוריק געקומען אריין אין צימער זיך אוועק געזעצט צוריק על מקומו הקודש און געזאגט נו צוריק אריין אין גן עדן און דעמאלט דערפילט אט וואס איז דער ענין פון אמירת חסידות און לימוד החסידות אז בשעת מען לערנט חסידות געפינט מען זיך אין א אוויר פון גן עדן אין היינטיגע סדרה פרשת יתרו איז דאך דא די עשרת הדיברות, די פרשה פון מתן תורה, וואס אין עשרת הדיברות הייבט זיך אן פאר די עשרת הדיברות, די ווערטער, די פסוק, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור. און דערנאך שטייט אנכי הוי' אלוקיך די עשרת הדיברות. איז ידוע די קשיא וואס מפרשים פרעגן, וידבר אל שטייט שוין אין מדרשים און מפרשים, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור, פרעגט זיך די שאלה, דער ווארט לאמור האט דאך נישט קיין הבנה דא. וואס איז דער טייטש לאמור? שטענדיג בשעת מען זאגט דעם ווארט לאמור איז דאך דער טייטש זאגן צו א צווייטן. וידבר הוי' אל משה לאמור, דער אייבערשטער האט גערעדט צו משה לאמור אז משה זאל איבערזאגן אידן. איז בכלל דער גאנצער ווארט פון לאמור איז אז מען זאל איבערגעבן צו א צווייטן. לכאורה דא ביי מתן תורה וואס אלע אידן זענען געשטאנען ביי מתן תורה און דער אייבישטער האט גערעדט צו אלע אידן פנים אל פנים דיבר השם עמכם איז דאך דער לאמור פאר וועמען איז געזאגט געווארן דער לאמור און אויב מען וויל טייטשן אז דער לאמור איז אז מען זאל איבערגעבן לדורות הבאים פרעגט זיך די שאלה איז דאך ידוע אז ביי מתן תורה איז געווען נישט נאר די אידן פון אותו הזמן נאר אלע אידן שבכל הדורות, ווי ס'רעדט זיך אין די מדרשים אז אלע אידן שבכל הדורות זענען געשטאנען ביי מתן תורה, זיי האבן אלע געהערט דעם אנכי ה' אלוקיך די עשרת הדיברות, איז דאך לכאורה ווערט דאך ווייטער די שאלה פאר וועמען איז געזאגט געווארן דער ווארט לאמור. ס'דא אין די שאלה, איז דא כמה וכמה ביאורים, דא וועט מען רעדן וועגן דעם ביאור וואס דער אלטער רבי זאגט אין תורה אור אויפן פסוק בחודש השלישי, די מאמר בחודש השלישי אויף היינטיגע סדרה. וואס אט דא זאגט די אלטער רבי אז אין דעם ווארט לאמור ווערט מרומז, ווערט אריין, ווערט געזאגט די חידוש וואס האט זיך אויפגעטון אין מתן תורה אין עשרת הדיברות על הר סיני. ווארום די שאלה הידוע וואס דער אלטער רבי פרעגט, וואס לכאורה, וואס איז געווען די חידוש און דער אויפטו פון די תורה וואס איז געגעבן געווארן אין מתן תורה? לכאורה תורה איז דאך געווען פאר מתן תורה אויכעט. יא, ואברהם זקן בא בימים, ווי זאגט אין מדרש, ואברהם זקן יושב בישיבה. ומימיהם של אבותינו לא פרשה ישיבה מהם. יא, אבער די גמרא זאגט אין קידושין, קיים אברהם אבינו כל התורה עד שלא ניתנה. דאס הייסט אז דער ענין פון לימוד התורה, און נישט נאר לימוד התורה אויכעט דער ענין פון קיום התורה וואס דאס גייט אויף קיום המצוות איז דאך געווען פאר מתן תורה אויכעט, דאס איז א שאלה הידוע וואס אלע פרעגן, אויף דעם איז דער אלטער רבי מבאר אז די חידוש פון מתן תורה איז מרומז דא אין דעם ווארט לאמור, אז דער טייטש פון דעם ווארט לאמור איז אז אין מתן תורה איז צוגעקומען א נייער ענין אין לימוד התורה, און דאס איז אז בשעת א איד לערנט תורה איז חזר'ט ער איבער, זאגט ער איבער דעם דבר השם אט אזוי ווי דאס איז איבערגעגעבן געווארן אין מתן תורה פון אנכי ה' אלוקיך. דאס הייסט אז ביי מתן תורה איז דאך געווען נישט נאר דער ענין פון חכמה, חכמת התורה, ידיעת התורה, נאר מתן תורה איז געווען די התגלות פון ווי דער אייבישטער וירד הוי' על הר סיני, ס'איז געווען א התגלות פון געטליכקייט, א התגלות פון אלוקות, פון דעם אייבערשטן אליין, פון די מדריגה פון אנכי פון אנכי ה' אלוקיך, ווי ס'איז מבואר יא אז ס'איז דא כמה וכמה מדריגות, יא ס'איז דא וואס דאס איז די דריי ווערטער אנכי ה' אלוקיך, יא וואס אנכי גייט אויף דעם אייבערשטן אליין, אנכי דאס איז אנכי מי שאנכי דלא אתרמיז בשום אות ובשום קוץ אנכי דאס איז דער אייבישטער אליין אנא נפשי כתבית יהבית ווי די גמרא זאגט אין מסכת שבת אז דער אייבישטער אליין כביכול עצמותו ומהותו האט זיך אריינגעשטעלט אין תורה דערנאך איז דא שם הוויה וואס דאס גייט בכלל ווי חסידות רעדט ארום הוויה גייט אויף די מדריגה פון סובב כל עלמין און דערנאך איז דא אלוקיך וואס דאס איז כוחך וחיותך די מדריגה פון ממלא כל עלמין איז די התגלות פון מתן תורה איז געווען פון דעם אנכי. דער אנא נפשי כתבית יהבית דער אייבישטער אליין כביכול עצמות ומהות איז נתלבש געווארן און זיך אריינגעשטעלט אין אונז אין הוויה אין אלוקיך כדי צו קענען זיין כוחך וחיותך פון א אידן וואס לערנט תורה און וואס דאס איז געווען די התגלות פון מתן תורה וירד הוויה על הר סיני אז מתן תורה איז געווען איז געווען וואס דער אייבישטער אליין בכבודו ובעצמו איז אראפגעקומען און נתגלה געווארן צו אידן און פנים בפנים דיבר הוי' עמכם, און אין די עשרת הדיברות איז דער אייבישטער כביכול אליין זיך אריינגעשטעלט במהותו ועצמותו, און אויף דעם האט דער אייבישטער געזאגט אז איר זאלט וויסן זיין אז דאס איז נישט דער פשט אז דער ענין פון מתן תורה איז געווען אן איינמאליגע זאך, איין מאל דער אייבישטער האט געזאגט עשרת הדיברות און דאס איז דאס, נאר זאלט וויסן זיין לאמור אז בשעת א איד לערנט תורה בכל זמן ובכל מקום ביז תלמיד ותיק עתיד לחדש, בשעת א איד זיצט און לערנט תורה היינט צו טאג, איז אויף דעם זאגט מען לאמור אז ער חזר'ט איבער כביכול דעם אייבערשטנ'ס דיבורים. בשעת איך לערן תורה איצטער, איז דאס כביכול אין די, און דאס איז אין דעם מאמענט ממש, איז ער כביכול לאמור, ער זאגט די דברים ווי דאס איז געזאגט געווארן בעשרת הדברות פון דעם אייבערשטן אליין, אט אזוי חזר'ט זיך עס איבער איצטער אויכעט. ווארום די גמרא זאגט דאך כל הקורא ושונה, הקדוש ברוך הוא קורא ושונה כנגדו. בשעת א איד לערנט תורה איצטער, איז דאך הקדוש ברוך הוא שוין קורא ושונה, דער אייבישטער חזר'ט איבער, דער אייבישטער זאגט, דער אייבישטער רעדט, בשעת מעשה וואס א איד רעדט איצטער, קורא, קורא דאס איז תורה שבכתב, און שונה דאס איז דער ענין פון משנה תורה שבעל פה, בשעת א איד לערנט א פסוק תורה, בשעת א איד לערנט תורה שבעל פה, קורא ושונה, איז הקדוש ברוך הוא קורא ושונה כנגדו, אט איצטער ממש איז הקדוש ברוך הוא, אט דער זעלבער הקדוש ברוך הוא ווי אזוי ער שטייט אין מתן תורה, איז ער קורא ושונה כנגדו, לערנט ער די דיבורים, זאגט ער די דיבורים ממש איצטער באותו הזמן ממש. וואס דערפאר זאגט דאך די גמרא אז מה להלן, גמרא אין קידושין, מה להלן, באימה וביראה ברתת ובזיעה, אף כאן, באימה וביראה ברתת ובזיעה. אז אזוי ווי בשעת מתן תורה איז דאך געווען, וכל העם רואים את הקולות וירא העם וינועו, אז בשעת ס'איז געווען דער גילוי פון מתן תורה, מצד דער גודל ההתגלות פון דעם אנכי, וירד ה' על הר סיני האט עס גע'פועל'ט ביי אידן אז דער אימה ויראה ורתת וזיעה וואס דאס איז די ד' לשונות ווי ס'ברענגט זיך פון אריזל דאס איז כנגד די ד' אותיות פון שם הוויה איז אף כאן בשעת א איד היינט לערנט תורה איז דאס באימה ביראה ברתת ובזיעה מיטן זעלבן ביטול מיטן זעלבן התגלות מיטן זעלבן אימה ויראה ווי דאס איז געשטאנען ביי מתן תורה. און דאס איז וואס מען זאגט, דער ברענגט דער אלטער רבי ברענגט אז דאס איז וואס מען זאגט אין דעם נוסח, אין דעם פסוק, ודברי אשר שמתי בפיך, מען זאגט דארטן לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך מעתה ועד עולם, ודברי אשר שמתי בפיך, אז דער טייטש איז אז דאס איז דברי דאס איז דעם אייבערשטנ'ס דיבורים ממש אשר שמתי בפיך, דאס הייסט בשעת א איד זיצט און זאגט אותיות התורה אדער ער לערנט תורה שבעל פה ער לערנט תורה איז דאס דברי דאס איז דעם אייבערשטנ'ס דיבורים ממש אשר שמתי בפיך וואס דאס ווערט נתלבש אין דעם פה אין דעם דיבור האדם ווי ער זאגט דארטן תען לשוני אמרתך ווי ער זאגט אין פסוק אין תהלים אז מיין לשון מיינע דיבורים איז דאס אמרתך, דאס איז דעם אייבערשטנ'ס דיבורים, וואס גייט אדורך דעם דיבור האדם. און על דרך זה טייטשט דער אלטער רבי אז דאס איז וואס מען זאגט אין לשון הגמרא, וואס די גמרא זאגט שטענדיג איתמר, יא, וואס די טייטש פון דעם ווארט איתמר, יא, איז נישט אז מען האט געלערנט, נאר איתמר איז עס האט זיך געלערנט. איתמר, כאילו ס'האט זיך געלערנט בדרך ממילא, ס'האט זיך געלערנט פון זיך אליין. יא אבער דאס איז דער ענין פון לימוד התורה איתמר, אז די תנאים ואמוראים איז דער לימוד התורה זייערע געווען באופן כזה, אז אין דעם לימוד האט זיך געהערט ביי זיי, ס'האט זיך געפילט ביי זיי דער גודל הביטול, מ'האט געלערנט תורה מיט אזא ממילא'דיגע ביטול, עצום, וואס האט זיך נישט געפילט די אייגענע מציאות אינעם לימוד, נאר דאס איז איתמר, כביכול אז ס'זאגט זיך איבער, ס'מער נישט די דבר הוויה וואס גייט אדורך פיך. און דער ענין איז נתחדש געווארן ביים מתן תורה. וואס דאס איז דער ענין וואס מ'זאגט, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור, אז בשעת דער אייבישטער האט געזאגט עשרת הדברות, האט ער עס געזאגט באופן כזה לאמור, וואס אינעם ווארט לאמור ווערט נכלל דא א צווייענדיגער טייטש וואס איז הא בהא תליא. וואס איין טייטש איז, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור, אז בשעת א איד לערנט תורה איז לאמור אז דער אייבישטער זאל לערנען תורה, דער לאמור להקדוש ברוך הוא כביכול, ווי מיר האבן געזאגט כל הקורא ושונה הקדוש ברוך הוא קורא ושונה כנגדו, אז א איד לערנט תורה איז לערנט ער תורה באופן לאמור אז דער אייבישטער כביכול חזר'ט איבער זאגט זיינע דיבורים בשעת ער לערנט קורא ושונה כנגדו, דאס איז פון איין זייט, און פון צווייטן זייט איז דער לאמור לאחרים אז בשעת א איד לערנט תורה איז איז דער טייטש איז אז ער זאגט איבער לאמור ער חזר'ט איבער דעם דיבור הוויה, דאס הייסט אז ס'גייט פון ביידע זייטן, סיי בשעת איך לערן תורה, איז כבי איז אין די זעלבע מאמענט, אין דעם זעלבן מינוט וואס איך לערן תורה, איז פועל איך אז דער אייבישטער זאל לערנען תורה כביכול, און בשעת דער אייבישטער לערנט תורה, איז מיין דיבור איז מער נישט דעם אייבישטענס דיבורים וואס איך חזר איבער איתמר תען לשוני אמרתך, אז דאס איז דעם אייבישטענס דיבורים וואס גייט אדורך מיין דיבור. און דערפאר זאגט דער אלטער רבי אז דאס איז דער זאך וואס איז נתחדש געווארן במתן תורה, ווארום די אבות זיינען געווען נשמות גבוהות, אברהם אבינו, עס איז געווען א נשמה גבוהה, און על דרך זה יצחק און יעקב זיינען געווען מרכבה לאלוקות, סיי מצד נשמתם זיינען זיי געווען נשמות גבוהות, און סיי מצד גופם איז דאס געווען אזעלכע דער גוף איז געווען אינגאנצען א מרכבה, אינגאנצען איבערגעגעבן, ולא נעשו מרכבה לרצון העליון כל ימיהם, יא, זיי, כי אם לרצון העליון, אז דער גאנצער מציאות זיך איז געווען אינגאנצען בטל צום אייבערשטן, און דערפאר איז אין יעדע תנועה און יעדע מעשה און יעדע דיבור אדער מחשבה איז געווען אינגאנצן איבערגעגעבן צו געטליכקייט, אבער דאס איז מדריגת האבות, אבער אנשים כערכינו, וואס דאס איז א פשוט'ער איד וואס ער האט א גוף און ער האט א נפש הבהמית און ער געפינט זיך אין מצרים אין מיצרים און גבולים פונעם גוף ונפש הבהמית, האט ער כביכול האט ער נישט די כוחות אויף קענען זיך ארויסקריכן פון זיינע אייגענע מדידות והגבלות, ווי דער אלטער רבי איז מסביר אז אפילו ער זאגט שמע ישראל און ער איז זיך מתבונן אז טאקע אין עוד מלבדו, און ער איז זיך מתבונן אז ס'איז אלץ אלקות אז ס'איז טאקע נישטא קיין שום זאך חוץ פונעם אייבערשטן, און פון דעסטוועגן מיט די גאנצע התבוננות איז ער נישט מצליח זיך זיך אויסרייסן, זיך ארויסנעמען פון זיינע אייגענע מדידות והגבלות מצד די הגבלות הגוף ונפש הבהמית, בלייבט ער אין זיין הגשמה, אין זיין גשמיות'דיגע חומרות'דיגע מעמד ומצב. און דער ענין איז נתחדש געווארן במתן תורה, אז ביי מתן תורה דער אנכי הוי' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אז דער אייבישטער אליין כביכול האט זיך מתגלה געווארן אין די דברים פשוטים ווי מ'זאגט אין מתן תורה אין די עשרת הדיברות כדי אז יעדער איד א איש פשוט בכל זמן ובכל מקום ובכל מעמד ומצב ווי ער גייט און ווי ער שטייט איז בשעת ער זאגט דברי הוי' דיבורי התורה די דיבורים פון תורה ותפילה איז דעמאלט איז דאס אנכי הוי' אלוקיך, איז דאס דער אייבישטער כביכול אליין רעדט דורך זיין מויל און ממילא האט דאס גיט דעם כח אשר הוצאתיך מארץ מצרים אויף ארויסגיין פון די אייגענע מצרים וגבולים און נתאחד ווערן מיטן אייבישטן כביכול. און דאס איז דער ענין וואס האט נתחדש געווארן אין מתן תורה דער ענין פון לאמור. פאראן זייער א רייכע בריוו פון רבי'ן בנוגע די סוגיא וואס רעדט זיך אין חסידות גאר אסאך, דער ענין פון צמצום וואס דער אלטער רבי איז מבאר אין תניא שער היחוד והאמונה, יא, דער ענין פון צמצום שלא כפשוטו, וואס דער ענין פון צמצום שלא כפשוטו, דאס איז א גאנצע סוגיא וואס איז געווען אין התחלת התגלות החסידות, וואס דעמאלט האט זיך גערעדט יא בנוגע דער ענין פון וואס איז געווען מקובלים וואס האבן געטייטשט אין קבלת האריזל דער גאנצער סוד הצמצום וואס דער אריזל זאגט אז פאר בריאת עולם איז איז געווען אור אין סוף ממלא כל המציאות און שפעטער איז געווען דער צמצום נעשה חלל ומקום פנוי און שפעטער איז געווען די סיבת בריאת עולם איז איז געווען מקובלים וואס האבן געטייטשט די צמצום כפשוטו חס ושלום און אויף דעם איז געווען דער גאנצער גילוי הבעל שם טוב, און דער מזריטשער מגיד און דער אלטער רבי דאס איז מבואר אין שער היחוד והאמונה פרק ז, דער גאנצער ענין אז צמצום שלא כפשוטו, אז באמת איז נישטא קיין שום צמצום, און דער אור אין סוף הוא פונקט אזוי ווי ער איז געשטאנען פארן צמצום איז אזוי איצטער אויכעט, איז ער געפינט ער זיך דא למטה, און מצד דעם אור איז נישטא קיין שום שינוי, דער גאנצער שינוי וואס מען זאגט דער ענין החלל ומקום פנוי דאס איז מער נישט לגבי די מקבלים, וכו' וכו'. איז געווען א גאנצע באשרייבונג וואס די רבי האט זיך פארשריבן, געשריבן, מיט איינער פון די חסידים וואס האבן געוואוינט אין ענגלאנד. דעמאלט איז געווען א איד א גרויסע תלמיד חכם, א מפורסם, האט ער געהייסן ר' אליהו דעסלער, דער בעל מחבר פון מכתב מאליהו, און ער האט זיך דעמאלט געלערנט חסידות מיט ר' איטשע דער מתמיד, וואס איז אויך געווען דעמאלט אין ענגלאנד און זיי האבן און זיי האבן דעמאלט דורכגערעדט די גאנצע סוגיא פון צמצום שיטה ווי דאס איז די אלע שיטות וואס איז פאראן אין דעם ענין און ס'איז געווען א שטיקל העדר הקלארקייט וואס איז פונקט די מחלוקת און וואס איז די שיטות און וואס איז דער אויפטו פון חסידות האט די רבי געשריבן דעמאלט א בריוו וואס הגם די רבי איז דעמאלט געווען ווי מען זאגט בהסתר דעמאלט געווען נאך נישט געווען מפורסם פונדעסטוועגן איז איז אנגעקומען די די די די די בריוו און דער רבי האט דעמאלט געשריבן מיט א מורא'דיגע גאונות די אלע שיטות וואס איז פאראן אין דעם סוגיא פון צמצום וואס דאס איז געווען תרצ"ט, עטליכע יאר שפעטער, האט דער רבי געשריבן אט צו דעם זעלבן רב, צו דעם זעלבן איד וואס ער איז געווען, מיט אים האט ער זיך געשריבן די בריוו, כדי, דער בריוו איז געשריבן געווארן דורך א חסיד וואס האט געהייסן רבי ירחמיאל בנימינסאן, ער האט געוואוינט אין ענגלאנד, שפעטער איז ער אריבער וואוינען אין אמעריקע, ער איז געווען בקשר מיטן רבי'ן און זיי האבן זיך געשריבן א בריוו בנוגע דעם ענין. איז דער רבי שרייבט אים בנוגע דעם נושא און ער זאגט זיי זיך מתבונן אז בשעת בשעת ס'איז געווען די רגע פון מתן תורה וירד הוויה על סיני און פנים בפנים דיבר השם עמכם איז האט ער די זעלבע מדריגה פון אור אין סוף האט ער די זעלבע ענין פון אור אין סוף וואס מען זאגט אז ס'איז געווען ממלא מקום החלל דער אייבערשטער אליין, היה הוא ושמו בלבד ווי פארן צמצום, איז זאגט דער אלטער רבי אז לא היה אז דער גאנצער צמצום איז דאך מער נישט לגבינו, אבער מצד אור אין סוף איז ער נמצא למטה כמו למעלה ממש פונקט ווי פאר בריאת העולמות. און אט דער התגלות איז געשטאנען בגלוי ממש בעת מתן תורה. אנכי השם אלקיך איז געווען די התגלות העצמות, און די התגלות פון אור אין סוף, פונקט ווי ער איז געשטאנען פארן צמצום, איז נתגלה געווארן צו אידן באופן אז אידן האבן דאס געזען פנים בפנים דיבר השם עמכם. קומט צו גיין דער אלטער רבי און זאגט אז זאלסט וויסן זיין אז בשעת דו לערנסט תורה היינט היום הזה ממש, איז דאס די זעלבע תורה, דער זעלבער אור אין סוף וואס איז געווען בשעת בריאת העולמות. ווי פאר בריאת העולמות, און דער זעלבער התגלות עצמות וואס איז געווען ביי מתן תורה, אט אט דער זעלבער מאור, אט אט דער זעלבער ענין, דער מאור מיטן אור עצמות אין סוף ברוך הוא, איז פנים בפנים, בשעת א איד לערנט תורה א איצטער ממש, שטייט ער אין פראנט פונעם אייבערשטן כפשוטו ממש. אט וואס פאר א מעמד ומצב, אין וועלכער דרך ארץ און וועלכער ביטול דארף זיך הערן בשעת מען לערנט תורה באופן כזה. און בשעת מען איז זיך מתבונן אין אט דעם ענין, יע, האט דער רבי געשריבן, איז דעמאלט איז דאס דארף דאך א מענטשן ארויסנעמען פון אלע זיינע דאגות, פון אלע זיינע מניעות, פון אלע זיינע העלמות והסתרים, און לערנען תורה מיט די גרעסטע חיות, מיט די גרעסטע התלהבות. און דאס איז דער ענין וואס מען לערנט אין היינטיגע סדרה, דעם דעם ענין פון וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור. און אויף דעם קומט צו נאך א פירוש וואס איז מיוסד אויפן תורת המזריטשער מגיד אויפן ווארט לאמור. וואס דער מזריטשער מגיד טייטשט, א דריטע, נאך א טייטש אין דעם ווארט לאמור, וואס ער זאגט אז וידבר איז דאס די לשון פון דיבור, דאס גייט אויף עשרת הדיברות, און לאמור איז דאס מלשון עשרה מאמרות, אמירה. און דער טייטש וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור איז דער פשט אז די עשרת הדיברות דארפן נתגלה ווערן און נמשך ווערן אין די עשרה מאמרות, דאס הייסט אז דער לימוד התורה דארף זיין אין אן אופן אז דאס זאל פועל זיין אין וועלט, אז די עשרת הדיברות זאל פועל זיין אין די עשרה מאמרות, דאס הייסט אז מען זאל ממשיך זיין און מגלה זיין אט אט דעם אור אלוקי וואס איז מאיר אין תורה, זאל מאיר זיין אויכעט אין עולם אין וועלט, אין די גאנצע וועלט זאל שיינען דער אור התורה, און ער ברענגט אז דאס איז דער פשט וואס ס'שטייט אין פסוק אין אן אנדער ארט, עשרה עשרה הכף בשקל הקודש, עשרה גייט אויף עשרת הדיברות, די אנדערע עשרה גייט אויף עשרה מאמרות, הכף בשקל הקודש, אז בשעת א איד לערנט תורה איז די עשרת הדיברות דארפן דורכנעמען די עשרה מאמרות. וואס דאס מיינט אין עבודה'דיגע אותיות ווי דער רבי טייטשט דאס אין א מאמר וואס דאס מיינט אין עבודת האדם אז דער לימוד התורה דארף זיין אין אן אופן אז דאס נעמט אים דורך אין כל היום כולו אין אלע זיינע עניינים אז דאס איז נישט ווי אזוי עס איז פארהאן אנדערע מענטשן אז בשעת ער לערנט תורה לערנט ער טאקע תורה מיט א חיות מיט א התלהבות באימה וביראה ברתת ובזיע בשעת אבער ער ענדיגט לערנען תורה און ער גייט אין וועלט ער גייט אין עולם הזה און דעמאלט איז ער פארנומען מיט זיינע אייגענע עניינים, ענייני עסקים, אדער ענייני אכילה, ענייני שתיה, און דעמאלט ווערט ער אפגעריסן פונעם לימוד התורה. נאר דא זאגט מען, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור, אז אט אט דעם לאמור, אט אט דעם ביטול, אט אט דעם געטליכקייט, וואס ער האט דערהערט בשעת ער לערנט תורה, דארף ער דאס ממשיך זיין אויכעט אין ענייני עולם. אז בשעת ער עסט און טרינקט און בשעת ער גייט לעסקיו, זאל זיך ביי אים הערן אלוקות בכל עניניו, אז זאל ביי אים נישט זיין קיין אנ א, ווי די לשון הידוע, בעלעבאטישע הנחות, דאס הייסט עס זאל ביי אים נישט זיין די הנחות העולם, די הנחות פון גשמיות, וואס זאגט אז וועלט, ווי מען קוקט אויף וועלט, אז וועלט איז א גאנצע מציאות, און ער ווערט נתפעל פון וועלט, און ער שרעקט זיך פון וועלט, און עס קומט צו עניני עולם, איז ביי אים נוגע, וואס זאגט וועלט אויף דעם, וואס זאגט עולם הזה אויף דעם, נאר ס'דארף זיין ביי אים דער ענין אז אין כל עניניו בכל עסקיו בכל דבריו זאל ביי אים הערן די הנחות פון תורה, די הנחות פון אלוקות, אז עניני תורה לייכטן און שיינען אריין ביי אים בכל עניניו בעולם, אז ס'ווערט ביי אים איין און איינציגע זאך אז בשעת ער גייט אין וועלט איז ביי אים א וועלט פון געטליכקייט, א וועלט פון אלוקות, און וואס חסידות זאגט און וואס תורה זאגט, אט דאס איז זיין ענין און דאס איז זיין מציאות בכל היום כולו. איז לסיכום אט דאס זענען די דריי ענינים וואס מען זאגט אויף וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמור. וואס די אלע דריי ענינים זענען הא בהא תליא. אז ביי מתן תורה איז נתחדש געווארן דער ענין פון לאמור אין דריי פרטים. אז בשעת א איד לערנט תורה איז דער לימוד התורה איז באופן כזה וואס ער איז בתכלית הביטול און זיין תורה איז באופן אז ער פועלט אז הקדוש ברוך הוא קורא ושונה כנגדו דער אייבישטער אליין שטייט אין זיין תורה און דורך דעם איז בשעת ער לערנט תורה דאס נישט ער זאגט די תורה נאר דאס איז דער דבר הווי' המדבר בפיו דאס איז דער צווייטער ענין לאמור איז דער לאמור וואס איך זאג אז דער אייבישטער זאל זאגן און דער אייבישטער'ס דיבור ווערט מיין דיבור אז עס ווערט קול אחד איין און איינציגע זאך און דערנאך דארף מען אט אט דעם לאמור ממשיך זיין אויכעט אין עשרה מאמרות אז ווי בשעת א איד גייט אריין אין עניני עולם הזה אין וועלט זאל לייכטן אין ענינים גשמיים אין עניני עסק, עניני הפרנסה, עניני אכילה ושתיה, זאל דאס זיין דורכגענומען מיט אלוקות און מיט געטליכקייט, וואס דעמאלט ווערט פון די גאנצע מציאות העולם ווערט א דירה לו יתברך, און מ'איז ממשיך אלוקות אין וועלט, אז ס'זאל זיין א געטליכע וועלט, א תורה וועלט, און דאס איז דער ענין פון וואס וועט זיין בגילוי לעתיד לבוא, וואס דעמאלט וועט זיין ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים, אמן כן יהי רצון.